שלום וברכה. כ'וויל היינט אנרירן צוויי זייער אינטערסאנטע טשיקאווע קלענערע קאפיטלעך געשיכטע פון אונטערנעמונגען וואס זענען געמאכט געווארן צו טרעפן א רואיג ווינקל פאר אידן במשך די צרות וואס האבן זיי באגלייט אין גלות. און ביידע פון זיי זענען מער פון די אונזער תקופה, נאנטער צו אונזער תקופה ווי צו די אמאליגע צייטן, מען רעדט פון די לעצטע פאר הונדערט יאר, יא דאס ווייסט מען אז צווישן יענע ערשטע גאולה פון יציאת מצרים וואס מען צייכנט אפ, פון וואס מען רעדט, פון וואס מען דאנקט דעם אייבערשטן אויף במשך דעם יום טוב פסח, אין דעם נעקסטן האפנטליך. בקרב'דיגע גאולה, וואס וועט אויך זיין די לעצטע גאולה, די ענדגילטיגע גאולה, זענען אידן משך רוב פון די פון די תקופה, פון די פאר טויזנט יאר, איז נישט גוט געווען. ס'איז נישט גוט געווען, מ'האט געליטן צרות, מ'האט געהאט געהאט פראבלעמען, און אידן זענען געיאגט געווארן, געטריבן געווארן, און ווען מ'איז געזיצן אויף איין פלאץ האט מען געהאט אנדערע, מ'האט געהאט הגבלות. קיצור, ס'איז כמעט קיינמאל נישט געווען עכט גוט, און דאס איז שוין כולל אפילו די בערך וואס זיבעצן הונדערט יאר וואס אונזערע אבות זענען יא געווען אין ארץ ישראל, מ'רעדט פון ווען כלל ישראל איז אונטער יהושע בן נון, אונטער די הנהגה פון יהושע בן נון אריינגעקומען קיין ארץ ישראל, ביז. א קורצע תקופה נאכן חורבן בית שני, אפילו במשך די, איך ווייס נישט פונקטליך, עס קומט אויס בערך זיבעצן הונדערט יאר לכאורה, עס איז געווען קודם די תקופת השופטים פון יהושע בן נון ביז שאול המלך, געווען די ערשטע קעניג איז געווען אַכט הונדערט און עפעס יאר, נאכדעם ביז שלמה, שלמה המלך האט געבויט דעם ערשטן בית המקדש איז געשטאנען פֿיר הונדערט און צען יאר, נאכדעם איז געווען א תקופה פון. זיבעציג יאר ביז ס'האט זיך אנגעהויבן שיבת ציון, אידן האבן אנגעהויבן צוריק ארויפקומען פון גלות בבל, ביז מ'האט אויפגעבויט די צווייטע בית המקדש וואס איז געשטאנען פֿיר הונדערט און צוואַנציק יאר, בקיצור לאמיר גיין, אפילו דורכאויס די זיבעצן הונדערט יאר איז רוב צייט נישט געווען, א גרויס חלק פון די צייט, רוב יא, האט מען געהאט צוטון, ס'איז געווען מלחמות, ס'איז געווען אינערליכע פראבלעמען און אויסערליכע פראבלעמען, שוין אפגערעדט נאכדעם וואס די יעצטיגע גלות וואס אונז קען מיר אלס גלות אדום האט זיך אנגעהויבן איז רובא דרובא פון די צייט פאר רובא דרובא פון כלל ישראל כל פנים פון די חלק כלל ישראל וואס אונז קען מיר קלאר די שבטים פון יהודה און בנימין מינוס די עשרת השבטים איז נישט געווען איז נישט געווען גוט פאר רוב פון אונז אונזער חלק כלל ישראל איז במשך רוב פון די צייט נישט געווען גוט. און במשך די תקופה זענען אויפגעקומען פארשידענע מענטשן און שפעטער אין די מער מאדערענע צייטן האבן זיך אנגעהויבן פארשידענע באוועגונגען וואס האבן פרובירט צו ווי אזוי מ'רופט עס לעזן די אידן פראגע, לעזן דעם פראבלעם איינמאל פאר אלעמאל, מסדר זיין די זאך אדער טרעפן אן אופן, א מהלך אדער א פלאץ ווי וואס אדער וואס אידן זאלן טון אדער נישט טון, אדער ווי מען זאל ווי אידן זאלן זיך באזעצן, ווי זיי זאלן זיין און האבן א שטיקל ווינקל פון מנוחה, רואיגקייט, פשוט זיין באשיצט קעגן די כל מיני צרות און פראבלעמען וואס מען האט געהאלטן אין איין זיך אנשטויסן און פון וואס מען האט געהאלטן אין איין ליידן. אפילו די מאדערנע ציוניסטישע באוועגונג, מען רעדט פון די אזויגערופענע פאליטישע ציוניזם, וואס איז אויפגעקומען שפעטער, קודם איז געווען א באוועגונג פון חובבי ציון וואס מ'האט עס גערופן, וואס דאס זענען געווען א גרויס חלק פון זיי זענען געווען אידן וואס האבן זייער אספירעישאן זייער ציל איז מער געווען וואוינען אין ארץ ישראל און אפילו באארבעטן דאס לאנד און מקיים זיין מצוות התלויות בארץ, אבער זייער חשבונות און זייער צילן איז נישט געווען אזוי ווי ווערן זעלבסשטענדיג אין ארץ ישראל, גרינדן דא א א לאנד, גרינדן א לאנד און אוועק שטעלן א א גאווערמענט, אזוי ווי ס'האט זיך אויסגעשטעלט שפעטער מיט מדינת ישראל, אבער עכ"פ די וואס וואס ס'זאל נאר נישט האבן געווען, וואס ס'זאל נאר נישט האבן געווארן פון זיי, און די די פאליטישע ציוניזם וואס איז שפעטער אויפגעקומען, איז געווען אונטער די קאנטראל זיכער פון פרייע אידן וועם מ'קען אפילו נישט חושד זיין אז זייער כוונות און זייער צילן האבן געהאט שייכות מיט די ארץ ישראל מיט די געדאנק פון ארץ ישראל וואס האט מיט די תורה, אויף וואסערע אופן אדער צורה ס'זאל נאר נישט זיין. יענע, די חשבונות פון יענע, פון די פירערס פון פאליטישן ציוניזם, איז געווען דאס זעלבע, מ'דארף טרעפן א פלאץ ווי אידן זאלן זיך קענען אוועקזעצן, זאלן זיך קענען באזעצן און אוועקזעצן און אוועקשטעלן, אן דעם וואס מ'זאל דארפן יעדן מאנטאג און דאנערשטאג ליידן פון א צווייטע צרה, און יענע האבן טאקע אפילו גענומען אין באטראכט אנדערע לענדער ס'איז באקאנט אוגאנדע אין אפריקע, ארץ ישראל איז פשוט געווען א באקוועמע מיטל וואס זיי האבן געוואוסט אז דאס וועט ציען דאס וועט ציען אידן, אידן ציעט קיין ארץ ישראל, אוגאנדע גיי גיי גיי זאג א מענטש ער וועט טויזענטע מענטשן זיך אויפהייבן און פארן. צו עפּעס אַ ווײַטע וויסטעניש אין יענעם עק וועלט, אַ פֿרעמדע קלימאַט, אַ אַנדערע קולטור, און, איך ווייס, זיי האָבן פֿאַרשטאַנען, אַז אַזאַ זאַך גייט נישט אַרבעטן. איז האָט מען געסעטלט אויף ארץ-ישׂראל, דאָס וועט, דאָס וועט ציִען ייִדן. אָבער, עכּ"פּ, ס'זענען געווען אַנדערע, נאָך פֿריִער, וואָס האָבן דעם זעלבן יסודותדיקן געדאַנק געוואונען די די לעזונג שבו,, דאס וואס מ'האט געוואלט אקאמפלישן, וואס מ'האט געוואלט אויספירן דערמיט, אז אידן זאלן האבן א ווינקל פאר זיך, זענען געווען אנדערע וואס האבן עס אויך פרובירט. און ס'איז דא צוויי אזעלכע טשיקאווע אונטערנעמונגען וואס זענען געמאכט געווארן, און ביידע האבן זיך טאקע נישט אויסגעארבעט, הגם איינס איז געגאנגען אביסל ווייטער ווי די צווייטע. די ערשטע איז געווען אין אמעריקע, און די צווייטע אין רוסלאנד. אגב, ס'זענען געווען נאך אזעלכע סארטן פלענער פון אוועקשטעלן קילי אזא אידישע קאלאני, אבער דאס זענען, איך רעד פון צוויי וואס ס'איז די ערשטע שריט אריין, די ערשטע שריט צו עררייכן דעם ציל, זענען געמאכט געווארן, אבער פארשטייט זיך ס'איז געבליבן שטעקן אינמיטן. די ערשטע איז ווי געזאגט אין אמעריקע, און די פלאץ האט געזאלט הייסן אררט. אררט על שם דעם בארג ווי נח'ס תיבה האט גערוהט נאכן מבול, דארט ווי ס'האט זיך אפגעשטעלט. און די געשיכטע גייט צוריק צו צוויי הונדערט יאר, בערך צוויי הונדערט יאר. ס'הייסט אין אנהייב פונעם ניינצנטן יאר הונדערט איז יענע תקופה איז געווען שווער אין יוראפ איז דעמאלטס געווען זייער צוויי הונדערט יאר צוריק איז געווען זייער זייער א שווערע תקופה אין פאר אידן אין בפרט אין מזרח יוראפ אידן האבן געליטן גרויס, ס'איז געווען די תקופה פון די פאגראם און יענע פאגראם, יענע גזירה און די אנדערע גזירה, איז אין געווען איין איין ווינקל אין די וועלט, על כל פנים אין די יוראפעישע וועלט וויאזוי מען רופט עס, ווי נישט די יוראפעישע קאנטינענט, די מוש, מער בתורת מושג, מען רעדט פון אמעריקע, די פאראייניגטע שטאטן, וואס איז א חלק פון די זעלבע וועלט באנעם ווי יוראפ, און דארטן איז געווען רואיג, רואיג פאר אידן, אמעריקע איז געווען א מלכות של חסד, ס'איז געווען א רואיגע און א זיכערע ווינקל ווי אידן האבן געקענט, געקענט, האט מען געקענט אהער קומען און וואוינען און מער ווייניגער מיט אומגעשטערט, קיינער האט זיי נישט באמת געשטאנען אין וועג. אבער אמעריקע איז דעמאלטס געווען נאך אין די ווינדלען, ס'איז נאך נישט געווען קיין געהעריגע אוועקגעשטעלטע לאנד, נאך אליינס געליטן פון פראבלעמען און פון מלחמות, איז דעמאלטס איינגעפאלן, געווען דעמאלטס א איד אין אמעריקע געהייסן מרדכי מאניועל נוח. מרדכי מאניועל נוח איז שוין געווען א געבוירענער אין אמעריקע, ער איז געבוירן געווארן דא אין יאר זיבעצן הונדערט פֿינף און אַכציק, סעווענטין עיטי פייוו, און זיין טאטע איז געהאט איז אנטלאפן פריער פון פארטוגאל פון די אינקוויזיציע, דעמאלטס אין יענע תקופה האט די אינקוויזיציע געבוזשעוועט אין פארטוגאל, זיין טאטע איז געווען א איינער פון די אנוסים, א מאראנא, עמיץ וואס האט זיך לפנים גע'שמד'ט אבער געבליבן א איד און פרובירט צו האלטן אידישקייט אויף ווי ווייט מעגליך, איז אים עס געלונגען צו אנטלויפן פון פארטוגאל, ער איז געקומען צו די נייע וועלט, קיין אמעריקע, און פרובירט זיך דא אן עצה צו געבן ווי מען זאגט איז מרדכי עמנואל'ס טאטע איז געווען א חלק פון וואשינגטאן'ס ארמעי, ער האט געקעמפט קעגן ענגלאנד און דורכאויס די מלחמה צו באפרייען אמעריקע פון ענגלאנד און ווערן זעלבסשטענדיג, ער האט אויך געגעבן געלט פאר דעם צוועק, בקיצור ער איז געווען אקטיוו, ער איז געווען אקטיוו אין העלפן די ערשטע אמעריקאנער טאטעס, גרינדערס, צו באפרייען דאס לאנד און עס מאכן זעלבסשטענדיג. מרדכי עמנואל'ס מאמע איז בערך אויך אזא בחינה, וואס איז אנטלאפן פון שפאניע נאך, זיין מאמע'ס זיידע אייגענטליך, זיין מאמע'ס זיידע נאך איז אנטלאפן פון שפאניע אין סעווענטין טערטי טו, זיבעצן הונדערט צוויי און דרײַסיק, ער האט, די אינקוויזיציע, אזוי גייט די מעשה, ער האט געשפירט אז די אינקוויזיציע קומט אויף אויף זיינע שפירן אז ער איז א איד, איז ער אין די לעצטע מינוט אנטלאפן קיין אמעריקע און האט זיך באזעצט אין דזשארדזשע. איז מרדכי עמנואל, ווי געזאגט, איז געבוירן געווארן אין זיבעצן הונדערט פֿינף און אַכציק, זיבעצן הונדערט פֿינף און אַכציק, און אז ער איז אויסגעוואקסן, איז ער געווען זייער אן אקטיווער מענטש, ער איז געווען א גרויסע טוער און ער איז אויך געווען א גרויסע זייער א געלונגענע מענטש. ער איז געווען א חוץ עסקן ער האט עוסק געווען אין כל מיני אקטיוויטעטן לטובת דעם און יענעם און טאקע בפרט פאר אידישע צוועקן איז ער געווען א געלערנטער אדוואקאט, א לויער, ער איז געווען א פאליטישן, א דיפלאמאט, א שרייבער, ער האט אונטערגענומען אסאך פראיעקטן, ער האט געגרינדעט צייטונגען און זשורנאלן, קיצור ער איז געווען זייער אקטיוו, ער איז געווען א געלונגענער אקטיווער מענטש. און מען האט געוואוסט פון זיין נאמען אין די הויכע פענסטערס פון דער יונגע און רעלאטיוו קליינע אמעריקע, און אין אַכצן הונדערט עלף האט דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט דזשעימס מעדיסאן אים אויפגענומען, ער האט געוואלט אז ער זאל זיין דער אמעריקאנער קאנסילמאן צו ריגע, ריגע איז דעמאלטס געווען ריגע איז שפעטער געווארן א זעלבסטשטענדיגע לאנד, אבער אין יענער תקופה איז עס געווען א חלק פון די רוסישע מלוכה, פון די צארישע אימפעריע, נאר נח האט עס אפגעזאגט, ער האט נישט געוואלט. ער האט אבער יא, נח האט יא טיילגענומען אין פארשידענע טעטיקייטן, די רעגירונג האט אים גענוצט אויף פארשידענע שליחות, און בקיצור ווי געזאגט איז ער אויך געווען אקטיוו ביי די אידישע באפעלקערונג, די אידישע באפעלקערונג אין די פאראייניגטע שטאטן איז דעמאלטס באשטאנען פון בערך צען טויזנט מענטשן, איז מרדכי עמנואל נוח האט געזען אז ווי ווי די וויאזוי די מצב איז דעמאלטס די איינציגסטע פלאץ ווי אידן וועלן קענען לעבן רואיג איז אין איז אין אמעריקע אבער ער האט אויך פארשטאנען אז אויפהייבן אלע אידן פון די גאנצע וועלט און זיי אהער ברענגען טראגן קיין אמעריקע דאס וועט נישט ארבעטן ער איז געווען באזארגט אז ס'עט נישט ארבעטן, און ער איז אויך געווען באזארגט אז מאן יימר אז די גוטע צייטן וועלן אויף אייביג אנהאלטן. כ'מיין, ער אליין האט דאך שוין געזען גענוג, ער האט געוואוסט אז די לאנד פון וואו ער שטאמט, און פון וואו זיינע אור-עלטערן שטאמען, שפאניע און פארטוגאל, זענען אויך געווען גאלדענע תקופות פאר אידן, וואס האבן זיך אבער געגעבן א טויש, זיי האבן זיך שטארק געטוישט פון איין עקסטרעם צום אנדערן, איז ווער זאגט אז אמעריקע העט נישט. העט נישט, העט זיך נישט אויסשפילן אויפן זעלבן אופן, ס'העט זיך נישט ענדיגן אויף דעם, אויף דעם זעלבן וועג ווי אזוי ס'איז געווען אין די אלטער היים אין שפאניע און אין פארטוגאל, און ער האט באשלאסן אז די איינציגסטע, די איינציגסטע אופן פון אוועקשטעלן א פלאץ ווי אידן זאלן קענען לעבן במנוחה איז צו גרינדן א אייגענע אזא קאלאני. אמעריקע, די פאראייניגטע שטאטן איז באשטאנען פון קאלאניס, וואס היינט קען מען זיי אלס סטעיטס, אלס עקסטערע שטאטן, דאס איז די גלגול פון יענץ, העט ער אוועקשטעלן איין אזא שטאט, א קאלאני, וואס העט זיין נאר פאר אידן. קיצור לויט די היינטיגע השגות, א זעלבסטשטענדיגע לאנד, געווידמעט פאר אידן און קאנטראלירט דורך אידן. שוין. ער האט זיך אומגעקוקט, ער האט געזוכט, ער האט גענומען אין באטראכט אפאר פלעצער, און צום סוף האט ער מחליט געווען, אז די בעסטע פלאץ וואלט געווען א געוויסע אינזל, גראדע דווקא א קליינע אינזל, ביים עק פון ניו יארק, נישט ווייט פון די גרעניץ מיט קאנאדע, וואס האט געהייסן גרענד איילענד. די אינזל איז גרויס אַכט ביי זעקס מייל, ס'איז קליין, ס'איז געווען דעמאלטס וויסט, און ס'געפינט זיך ביי די נייאגרע טייך, Niagara River, די נייאגרע פאלס, די וואסערפאל, די בארימטע נייאגרע וואסערפאל איז א חלק פון, פון יענע טייך, איז די ניאגרע איז מרדכי מאנועל האט געפילט אז דאס וואלט געווען א פאסיגע פלאץ און איינע פון די זאכן וואס ער האט גענומען אין חשבון איז אז א גרויסע חלק פון די אמעריקאנער עקאנאמיע איז דורך געגאנגען די טייך וועגן א ריזיגע חלק פון עקספארט אימפארט זאכן וואס מען האט ארויס געטראגן פון אמעריקע זאכן וואס מען האט אריין געברענגט אין אמעריקע איז דורך געלאפן יענע טייך במילא דארף מען עס בסך הכל אנטוויקלען דעם אינזל, און אן עקאנאמיע איז דא א גרייטע עקאנאמיע וואס וועט זיך שטיצן בעיקר אויף עקספארט און אימפארט און ס'וועט זיין פיין. יעצט וואס בלייבט איבער צו טון? מ'דארף אפקויפן דעם אינזל פון פון ניו יארק. איז אין אַכצן הונדערט און צוואַנציק האט מאנועל זיך געוואנדן צו די פירערשאפט פון ניו יארק אז ער וויל אפקויפן דעם אינזל. די סיטי האט אנגענומען דעם פלאן, מ'האט עס גענומען אין באטראכט, אבער צו פארשידענע סיבות איז עס דעמאלטס דערפון איז גארנישט געווארן, אבער מיט אפאר יאר שפעטער, מיט א פיר פינף יאר שפעטער, האט מרדכי מאנועל'ס פלאן יא אנגעהויבן אויפגעכאפט ווערן צווישן א גרויסע חלק, אסאך מענטשן אין די צווישן די אמעריקאנער באפעלקערונג, אריינגערעכנט דווקא נישט אידן, סעד, ס'איז געווען איך שהוא איז אים געלונגען, ער האט מצליח געווען איבערצוצייגן אפילו נישט אידן אז דאס איז א גוטע געדאנק, ס'איז א גוטע פלאן, און ס'איז א גוטע זאך בעצם צו טון, ס'איז א געוואלדיגע אונטערנעמונג, יא, און האט אנגעהויבן אויפטרייבן געלט, און אסאך נישט אידן האבן געגעבן גרויס געלט פאר דעם, און האט טאקע און האט טאקע מצליח געווען צאמצונעמען גענוג א גרויסן סכום אפצוקויפן א שטיק לאנד פון דעם אינזל. האט מרדכי מאנועל האט געגעבן א נאמען פאר דעם שטיק לאנד, אראראט ווי דערמאנט, על שם דעם בארג וואו נח'ס תיבה האט זיך אפגעשטעלט, געלאנדעט, נאכן מבול, און ער האט אוועק גראד ארגאניזירט, ער האט אנגעהויבן ארגאניזירן א מעמד הנחת אבן הפינה, די גרונדשטיין לייגן צערעמאניע פאר די נייע אידישע שטעטל וועט זיין נישט סתם א נייע אידישע ישוב, נאר ס'וועט זיין ממש א מקום מקלט פאר אידן פון די גאנצע וועלט וואס גייען דורך רדיפות זאלן אהער קומען דא, און מרדכי מאנועל האט עס אנגעקוקט ווי דאס וועט זיין די התחלה, נאכדעם וועט זיך עס צוברייטערן און צווואקסן און שי, ס'גייט זיין געוואלדיג. אין סעפטעמבער פון אַכצן הונדערט פֿינף און צוואַנציק זענען טויזענטער מענטשן, באמת טויזענטער מענטשן, רוב רובם פון זיי זענען נישט געווען אידן, זענען זיך צוזאם געקומען צו די, צו דארט, צו א פלאץ לעבן באפעלאו, און יענץ איז געווען די צערעמאניע ווען מען האט, ביי וועלכע מען האט געפייערט די גרינדונג פון די אידישע לאנד, אידישע שטאט אראראט איז אויף די שטיין, די גרונדשטיין, די אבן הפינה כאילו וואס נח האט גענוצט צו. צערעמאניעל, אזוי סימבאליש צו נוצן אלס די אלס די התייסדות פון דעם שטעטל, האט ער אויסגעקריצט דעם פסוק שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, און נאכדעם איז געשטאנען אויף ענגליש אראראט, א שטאט פאר אידישע פלייטים געגרינדעט דורך מרדכי מאנועל נח אין חודש תשרי, סעפטעמבער אַכצן הונדערט פֿינף און צוואַנציק, אינעם פופציגסטן יאר פון אמעריקאנער זעלבסטשטענדיקייט. די צערעמאניע איז אפגעהאלטן געווארן מיט גרויס פראכט און פאראד, אבער מיט דעם האט זיך די גאנצע ענין געענדיגט, דא האט זיך עס אנגעהויבן און דא האט זיך עס געענדיגט, קיינער, חוץ די, ווי געזאגט עס זענען געווען טויזנטער מענטשן וואס יא, אבער אידן אליין, קיינער האט נישט גענומען זיין אונטערנעמונג, זיין פלאן צו ערנסט, און דער עולם האט זיך נישט צוגעשטעלט דערצו. ס'איז אינטערעסאנט אגב אז די הויפט שטאט, די הויפט רב פון פאריז אין יענע תקופה האט האט געשריבן א א בריוו צו נח, א ענטפער אייגנטליך, נח האט זיך געוואנדן מיט זיין פלאן, ער האט געזוכט שטיצע פון די גאנצע וועלט, און פארשטייט זיך אליין ער האט זיך געוואנדן צו רבנים צו פירנדע פערזענליכקייטן צווישן אידן איבעראל אז זיי זאלן שטיצן דעם פלאן און אקטיוו שטיצן דעם פלאן, שיקן דעם עולם זאל זיך קומען באזעצן אין אראראט. איז די הויפט רב פון פאריז האט אים געענטפערט אז ס'איז אינטערעסאנט א כאראקטעריסטישע ענטפער אז די גלות איז א הימעלישע גזירה און אונז מוזמיר בלייבן אין גלות ביז דער אייבערשטער וועט אונז פון דעם באפרייען, נישט דורך גרינדן אייגענע אומאפהענגיגע לענדער און שטעט פריער. דאס איז געווען יענעמ'ס תשובה, אבער אפילו, רוב האבן מסתמא זיך אפילו נישט, אויף ווי ווייט מען ווייסט, עכ"פ יענע בריוו האט זיך אפגעהיטן, ס'איז געבליבן, אבער. די סברה זאגט אז רוב האבן מסתמא אפילו נישט געענטפערט ווייל די המון עם האט אים זיכער נישט גענומען ערנסט, און ס'זענען געווען אזעלכע וואס האבן אים באצייכנט ממש ווי עמיצער וואס איז נישט געהעריג ביים דעת. אבער מרדכי מנואל איז געבליבן אנטשלאסן מיט זיין פלאן, פארשטייט זיך ער האט זיך ער איז ווייטער ממשיך געווען מיט זיינע אנדערע אקטיוויטעטן, און אבער ווען ס'איז געקומען און אויך האט מען ער האט אבער ווייטער פרובירט צו ארבעטן אויף דעם אראראט פלאן, ס'איז אבער דערפון גארנישט געווארן, און די זאך איז באגראבן געווארן אויף אייביג אינאיינעם מיט זיין טויט. ער איז אוועק אינעם יאר אַכצן הונדערט איין און פֿופֿציק, און ער איז געברענגט געווארן לקבורה אינעם בית החיים פון די קהילה שארית ישראל אין מאנהעטן, צו וואו ער האט באלאנגט. ער האט דארטן באלאנגט און אגב האט ער אויך געגעבן א דרשה מיט יארן פריער ווען די שארית ישראל האט אויפגעבויט א נייעם שול אין מאנהעטן. אלעס וואס איז געבליבן פון יענעם גאנצן פלאן פון די אונטערנעמונג איז די גרינדשטיין, דאס קען מען נאך זען אין א מוזיעם אין יענע געגנט. סאו דאס איז די געשיכטע מיט א אמעריקאנער קאלאני וואס האט, מיט פארקערט מיט א אידישע קאלאני וואס האט געזאלט געגרינדעט ווערן אין די פאראייניגטע שטאטן, די צווייטע איז געווען אין רוסלאנד, אינעם סאוויעט יוניאן, די סאוויעטן פארבאנד, און דאס איז געווען מיט בערך קארגע הונדערט יאר צוריק. סטאלין, דער פירער פון די סאוויעט יוניאן, איז אין די שפעטע נײַנצן הונדערט צוואַנציגער יארן איינגעפאלן צו מאכן א פלאץ, א אידישע כמו אוטונומיה, דאס הייסט א פלאץ וואו אידן זאלן בערך פירן אליין זייער אייגענע ווירטשאפט, יא, ס'זאל בלייבן אונטערגעווארפן אונטער די צענטראלע פירערשאפט פון די סאוויעטן פארבאנד, אבער אידן זאלן האבן אזא שטיקל אייגענע געגנט מיט א שטיקל אייגענע ווירטשאפט, א אייגענע פירערשאפט, זאלן מאכן אזוי שבת פאר זיך, נאר נישט זיין אינגאנצן אומאפהענגיק, נישט זיין אינגאנצן אינדעפענדענט, די סיבות וואס האבן געטריבן סטאלין און די קאמוניסטישע פירערשאפט צו אזא שריט, ס'איז געווען, ס'איז געווען צוויי עיקר סיבות, קודם האט ער געוואלט מסדר זיין די אידן פראגע, די אידן פראבלעם, און ער האט געוואלט אזוי ווי קאנצענטרירן די אידן אויף איין פלאץ, זיי זאלן נישט זיין איבעראל און זיך ווארפן אין די אויגן, און די צווייטע סיבה איז געווען אז די קאמוניסטישע באוועגונג האט געוואלט צושטעלן אן אנדערע ברירה, אן אלטערנאטיוו צו די ציוניסטישע באוועגונג. די ציוניסטישע באוועגונג וואס איז דעמאלטס געווארן מער און מער פאפולער האט געוואלט אז אידן זאלן גיין קיין ארץ ישראל, און די קאמוניסטישע באוועגונג האט אין דעם געזען א גרויסע געפאר צו איר אידעאלאגיע, און האט געוואלט צושטעלן אן אלטערנאטיוו, אז אידן זאלן קענען זיין אזוי ווי כולי און אויף אן אייגן פלאץ און בערך אומאפהענגיק, אבער זאל נישט זיין אין ארץ ישראל ווי די ציוניסטישע באוועגונג, נאר זאל זיין פארקערט עפעס וואס איז איינגעשלאסן אין די קאמוניסטישע אידעאלאגיע, אין די קאמוניסטישע באוועגונג. איז די קאמוניסטישע פירערשאפט האט דעמאלטס גענומען אין באטראכט א פאר פלעצער אין אוקריינא און קרים, Crimea אויף ענגליש, אבער די ארטיגע באפעלקערונג האט נישט מסכים געווען, יענע זענען געווען, און געבליבן, עכ"פ אין אוקריינא זיכער שונאי ישראל, ביטערע שונאי ישראל, און זיי האבן נישט געדארפט ביי זיך די אידן, און נאכן זוכן איז די פירערשאפט פון די קאמוניסטישע פארבאנד אויפגעקומען מיט אן אנדערן שטח, וואס האט געהייסן הייסט נאך היינט ביראביזשאן. ביראביזשאן געפינט זיך אינעם ווייטן עק מזרח אין ווייטן מזרח עק פון רוסלאנד, ס'איז פֿינף טויזנט מייל אוועק פון מאסקווע, עס איז איבער אַכט טויזנט קילאמעטער, ס'איז זייער ס'איז נאנטער צו צו כינע, טשיינע, סין, ווי צו מאסקווע, ס'איז אזוי טיף אין אזיע אריין. און ס'איז א פלאץ וואס איז געווען דעמאלטס א פוסט פלאץ, ס'האט א שווערע קלימאט, א שווערע וועטער, ס'איז זומפיג, פארווארפן, אפגעריסן פון אלעם ארום, און ביראביזשאן האט טאקע געפוסטעוועט, רוסלאנד האט געהאט דעם שטח, אגב מ'רעדט דא גאר נישט פון אזא קליין שטיק פלאץ, מ'רעדט פון א שטח לאנד וואס איז גרעסער ווי בעלגיע, און האלאנד אינאיינעם, די צוויי לענדער בעלגיע און האלאנד אינאיינעם, איז דער פלאץ האט געזיצן און געפוסטעוועט, קיינער האט דערמיט גארנישט געטון, איז פאר סטאלין איינגעפאלן, דאס איז געווען אין יאר נײַנצן הונדערט אַכט און צוואַנציק, און ס'איז אים איינגעפאלן אז יענץ וועט מען ווידמען פאר די אידן. און ער האט זיך גענומען צו די צו די ארבעט, ס'האט געדויערט אפאר יאר, און מיט א בערך זעקס יאר שפעטער אין נײַנצן הונדערט פֿיר און דרײַסיק איז טאקע אוועקגעשטעלט געווארן, די פלאץ איז געווידמעט געווארן, ס'איז געווארן מוקדש אלס א אידישע געגנט, א אידישע שטח וואס גייט אויכעט געפירט ווערן דורך אידן, און סטאלין האט פאר דעם פאר דעם צוועק געווידמעט א היפשע גרויסע פלאץ. מער ווי גרעסער ווי ביראביזשאן, ס'האט ארומגענומען ביראביזשאן און די אומגעגנט, נאר ביראביזשאן איז געווארן די הויפטשטאט, די הויפטשטאט פון די נייע אידישע אויטאנאמיע. ביראביזשאן האט אין די אויגן פון די קאמוניסטישע פירערשאפט געהאט די מורא'דיגע און עיקר מעלה צוויי, די ערשטע מעלה איז געווען אז קיינער האט נישט געוואוינט דארטן און ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל פיינט האבן די אידן, ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל זיך קעגנשטעלן צו דעם געדאנק אז אידן זאלן דארטן אנפאנגען קומען און זיך באזעצן אין די מאסן. און די צווייטע זאך איז געווען אז קיינער האט נישט געוואלט אהין גיין. ווי געזאגט, ביראביזשאן האט זייער א שווערע קלימאט, ווינטער איז דארטן זייער קאלט, און זומער איז דארטן זייער הייס און נאס. ס'איז עכט נישט געשמאק, ס'איז עכט שווער דארטן צו וואוינען. און ס'איז ווען און ווען סטאלין האט אנגעהויבן מיט די קאמפיין, די פראפאגאנדע קאמפיין צווישן די אידישע באפעלקערונג, אגב נישט נאר אין רוסלאנד נאר אויך אין אנדערע לענדער, אז מען זאל אהין גיין וואוינען, איז נישט דא קיין זכר פון קיין פון קיין אינפראסטראקטשער, גארנישט, פוסט און וויסט. נו, די קאמוניסטישע פירערשאפט האט אנגעהויבן מיט א מאסיוון קאמפיין, א פראפאגאנדע מיט כל מיני מיטלען, אז אידן זאלן זיך אויפהייבן און זיך אריבערציען צו דעם רוסישן ארץ ישראל, און ס'האט געברענגט רעזולטאטן, מיט א קארגע הונדערט יאר צוריק, בערך דורכאויס א תקופה פון צען יאר, האבן איבער פֿערציק טויזנט אידן, אזוי גייען בערך די שאצונגען, איבער פֿערציק טויזנט ייִדן פֿון איבערן גאַנצן קאָמוניסטישן פֿאַרבאַנד האָבן פֿאַרלאָזט זייערע הייַזער, זייערע שטעט, זייערע וואוינערטער און זיך אַריבערגעצויגן צו יענע ווייַטע וויסטעניש. און באמת זענען געווען אַ סך ייִדן, וואָס האָבן געלייגט גרויסע האָפֿענונגען אויף ביראָביזשאַן, און מ'איז געקומען אַפֿילו פֿון אויסער-רוסלאַנד. היסטאָריקער שאַצן, אַז בערך. פֿערצן הונדערט, טויזנט פֿיר הונדערט אידן זענען געקומען אזוי ווייט ווי פון אמעריקע און דרום אמעריקאנער לענדער און זיך אריבערגעצויגן קיין ביראביזשאן. דער עולם איז אנגעקומען און מ'האט זיך גענומען צו די עבודה. מ'האט אנגעהויבן טרוקענען זומפן, פרובירן אויסצופלאסטערן וועגן, בויען הייזער, מאכן א שטיקל ישוב. די אומשטענדן זענען אבער געווען זייער שווער, חוץ די קלימאט וואס איז דארטן זייער נישט יוזער פרענדלי, ס'איז זייער נישט פריינטליך פאר א מענטשליכן ישוב אויפצובויען על כל פנים, אוועקצושטעלן, נאכדערצו מיט פרימיטיווע מיטלען, איז אלעס געווען שווער, צו באקומען געצייג, צו באקומען וואס מ'האט נאר געדארפט, ווייל ווי געזאגט ביראביזשאן איז אפגעריסן און געפינט זיך ווייט פארווארפן אינמיטן פון ווייס איך וואו. ס'איז געווען שווער, זייער שווער, און דער עולם האט טאקע צוביסלעך אנגעהויבן פארלא. מ'האט זיך אויסגעיאכערט, די חלומות האבן געפלאצט, דאס מציאות בעסער געזאגט האט געפלאצט אלע חלומות, און דער עולם האט אנגעהויבן אוועקגיין פון ביראביזשאן, און און אין די פאלגנדע, מ'זאגט בערך ביז בערך נײַנצן הונדערט און פֿערציק ווען מ'איז אנגעקומען צו די צום אויסברוך פון די צווייטע וועלט מלחמה, האבן רוב אידן שוין געהאט פארלאזט ביראביזשאן. אידן זענען אוועק געגאנגען פון ביראביזשאן, עכ"פ רוב פון זיי, אבער די ארבעט איז נישט געגאנגען לריק, די מציאות איז אז די אנפאנגען, די אידן האבן אנגעהויבן און אנגעהויבן אוועק שטעלן די ערשטע יסודות פאר א ישוב, און ס'האט זיך אויסגעארבעט, ביראביזשאן למעשה איז היינט א געהעריגע גרויסע אוועק געשטעלטע שטאט און ס'וואוינען דארטן בערך צוויי הונדערט און צוואַנציק טויזנט מענטשן, אבער קיין סאך אידן זענען נישט דא, פונקטליך וויפיל יא ווייסט מען נישט אבער די שאצונגען גייען אז ס'וואוינען היינט פון דריי ביז פינף טויזנט אידן אין ביראביזשאן. אבער ביראביזשאן האט איז דאך געגרינדעט געווארן אלס, אפיציעל, עכ"פ, אין די אויגן פון די קאמוניסטן, אלס א אידישע אויטאנאמישע געגנט, און במילא איז די אפיציעלע שפראך אויך געווען טאקע אידיש. לשון קודש איז שוין געווען צו נאנט צו דת, צו רעליגיע, פארן געשמאק פון די קאמוניסטן וואס האבן פרובירט בכל הכח עוקר מן השורש צו זיין רעליגיע, דת, במילא האבן זיי אויסגעקליבן אידיש. אידיש איז געווען די אפיציעלע שפראך אין ביראביזשאן, די גאסן שילדן, די צייטונגען, די מעלדונגען פון די רעגירונג אלעס איז געגאנגען אויף אידיש. און הגם ס'איז דא היינט א שוואכער זכר פון א אידישער באפעלקערונג אין ביראביזשאן, איז אבער אידיש נאך אלץ איינע פון די אפיציעלע שפראכן פון שטאט. ס'הייסט איינע פון די אפיציעלע שפראכן? אז די, ווי געזאגט, גאסן שילדן זענען אויף אידיש, און ווען די מוניציפאליטעט פון ביראביזשאן גיבט אריין א מעלדונג, מוז עס אויך ארויסגעגעבן ווערן אויף אידיש. אין ביראביזשאן איז נאך דא היינט א אידישע אוניווערסיטעט, ס'הייסט די ביראביזשאנער אידישער נאציאנאלער אוניווערסיטעט, דארטן לערנט מען אויך טאקע, צווישן אנדערן לערנט מען דארטן די אידישע שפראך, אידישע היסטאריע און נאך אזעלכע כמו אידישע אדער האלב אידישע טעמעס. ווי מ'קען זיך פארשטעלן איז עס איראניש אז רוב סטודענטן וואס לערנען זיך אידיש די שפראך אין אוניווערסיטעט זענען נישט קיין אידן. און אין ביראביזשאן וואוינען היינט מער נישט אידן וואס רעדן אידיש, די אידישע שפראך, ווי אידן. מ'קען נאך דערקענען חוץ די אוניווערסיטעט מיט פארשידענע סטאטוען און אנדערע איבערבלייבענישן און סמנים און דענקמאלן נאך גרויסע פיגורן וואס זענען געווען אידן, לאו דווקא פרומע אידן און לאו דווקא מענטשן מיט וועמען אונז ערליכע אידן דארפן זיין שטאלץ, קענען זיין שטאלץ, אבער אנדערע סימנים זענען נאך אויך געבליבן. מ'גייט אריין אין די געשעפטן טרעפט מען דארטן א אויסוואל פון וואדקע מיט אזעלכע נעמען ווי חסידקאיא, שבתנאיא, ראבינאוויטש און אפילו א וואדקע מיטן נאמען אידישע שמחה. נאכדעם וואס קאמוניזם איז געפאלן, און די ווער ווייסט וויפיל אידן וואס פון וועם מען מיט געוואלד וועם מען האט מיט געוואלד אפגעהאקט פון זייער שורש האבן זיך אנגעהויבן אויפוועקן צוביסלעך צו אידישקייט און ס'זענען געווען אזעלכע און נאך היינט וואס האבן פרובירט צוריק אויפצולעבן דאס אידישקייט אין די לענדער פונעם פון די קאמוניסטישן, די געוועזענע לענדער וואס זענען געווען אנגעשלאסן אינעם קאמוניסטישן פארבאנד, האט זיך אין ביראביזשאן אויך געעפנט א קליינע שול וואס איז אנגעפירט געווארן דורך א איד פון רוסלאנד א בעל תשובה, מיט בערך פופצן זעכצן יאר צוריק איז אין ביראביזשאן אויפגעשטעלט געווארן א געהעריגע שול, און אגב א חלק פון די קאסטן זענען פינאנצירט געווארן טאקע דורך די רוסישע רעגירונג, און אין אנפאנג זענען נאך געווען אידן פונעם עלטערן דור וואס האבן נאך געדענקט עפעס אידישקייט און האבן נאר במשך צענדליגע יארן נישט געקענט זיין קיין אידן, אבער די ארבעט פון פון אידן וואס פרובירן אויפצואוועקן צוריק אידישקייט ברענגען רעזולטאטן און ס'קומען דארטן אהין אלץ מער יונגערע מענטשן, מענטשן פון יונגערן דור, ביראביזשאן האט שוין היינט אויכעט א רב, הייסט ער רב שיינער. ער האט זיך אהינגעצויגן קיין ביראביזשאן פון ארץ ישראל, און ער פרובירט מיט אלע כוחות אויפצוארבעטן אידישקייט אין שטאט. איז ביראביזשאן היינט איז נישט קיין אינטערעסאנטע אטראקציע ארט, ס'איז נישטא קיין סאך וואס צו טון, און אפילו וואס צו זען דארטן. די אינטערעסאנטסטע זאך מסתמא איז סתם שפאצירן אויף די גאסן און זיך כסדר באגעגענען מיט אידיש, מיט גאסן וואס טראגן אידישע נעמען, געשריבן אויף די אידישע שפראך, און מיט, קיצור ס'שפירט זיך היימיש, אפשר נישט אידישליך, הגם געוויסע סימנים, געוויסע סימבאלן פון אידישקייט זענען יא דא, ווי למשל ביי די הויפט באן סטאנציע שטייט א גרויסע זייגער וואס איז אריינגעזעצט אין א מנורה, אבער בדרך כלל זענען זיי נישט דווקא אידישקייט סימנים, אבער ס'איז יא אזעלכע היימישע זאכן, מ'טרעפט זיך. מיט קענטליכע אותיות מיט קענטליכע נעמען, דאס פאר זיך איז סתם אזא טשיקאווע, א טשיקאווע שפאציר קען מען זאגן, דאס קען עס יא זיין. נו, די אלע פלעצער און די אלע פראבעס און אונטערנעמונגען זענען גוט געווען אזוי, מהיכי תיתי, נאך א קאפיטל אין אונזער לאנגן גלות געשיכטע. א דירת קבע האמיר נאר אין איין פלאץ, ס'איז דא איין פלאץ ווי אידן דארפן אנקומען און דער אייבשטער העלפן אונז זאל מיר אלע בקרוב דארטן אנקומען, השגחה עליונה זאל די מסבב כל הסיבות זאל מאכן אז אונז זאל מיר שוין זוכה זיין, אונז זאל מיר קענען, אונז זאל מיר זוכה זיין, אונז זאל מיר קענען, אונז זאל מיר מעגן, אלע מניעות זאלן אוועק גיין און אלע סיבות זאלן זיין אז יא, אז אלע אידן זאלן אנקומען אהיים קיין ארץ ישראל. בקרוב מיט די גאולה שלימה צוזאמען דורכן גואל צדק וואס וועט געשיקט ווערן פון הימל אן קיין פארמיטלונג און אן קיין הילף פון מענטשליכע כוחות און מענטשליכע חשבונות. ברכה און הצלחה.